דערציילונג פֿון שלום אַש אַ קינד פֿירט דעם וועג. נאָך אַ מאָל, וואָס פֿאַר אַן אַנשטאַלט, זאָגט ער, איז דאָס? דער געשטאַפּאָ-לייטנאַנט האָט פֿאַרכמורעט די גרוי-בלאָנדע שיטערע ברעמען און אָנגעלאָדן דעם בליק פֿון זײַנע נאַקעטע קאַלטע שטאָלענע אויגן מיט דער גאַנצער פֿרעכער צינישקייט אויף דער הויכער באַיאָרנטער דירעקטאָרן. בכּבֿודיק אין גרױקײט און בכּבֿודיק אין איר מוטערלעכע געשטאַלט, װי זי איז געשטאַנען פֿאַר דעם שרײַבטיש, בײַ װעלכן דער פֿרעכער לײַטענאַנט איז געזעסן, אַ פֿוס פֿאַרלײגט אױף אַ פֿוס, מיט אַ רעװאָלװער אױפֿן טיש בײַ זײַן רעכטער האַנט און מיט די שפּיץ-רוט, לינקס. מײַן הער! האָט די דירעקטאָרין געענטפֿערט מיט אַ רואיקן טאָן אין איר בעסטן דײַטש, וואָס זי האָט געלערנט אין דער פֿראַנקפֿורטער הויכשול פֿאַר מיידלעך, איך האָב דאָס שוין אײַך דערקלערט. דאָס איז אַ רעליגיעזער ייִדישער אַנשטאַלט פֿאַר יונגע פֿרויען פֿון ייִדישן גלויבן. און וויפֿל געפֿינען זיך אין דעם אַנשטאַלט יונגפֿרויען? האָט דער לייטענאַנט פּאָסמאַקעוועט דאָס וואָרט יונגפֿרויען צווישן זײַנע דינע, מיט אַ היטלער-וואָנצע

די דירעקטאָרן האָט נישט געענטפֿערט. ענטפֿער, יודין! האָט דער לייטענאַנט געזאָגט רואיק אָן געבייזער, נאָר מיט יענעם באַפֿעלערישן טאָן, וואָס דריקט אויס די ערנסטקייט פֿון טויט. איך האָב דעם ציפֿער אָנגעגעבן, דרײַ און נײַנציק יונגפֿרויען, מײַן הער לייטענאַנט,

ער האט באשטימט נישט ווייטער צו דרוקן, נאר ווערנדיג אין כעס איבער דעם וואס ער האט דאך נישט ארויסבאקומען די גאנצע סאדיסטישע סאטיספאקציע פון דער פרוי וואס ער האט פארלאנגט, איז ער ארויס פון געדולד, האט געגעבן א קלאפ מיט די שפיץ-רוט איבער'ן טיש און געפרעגט אין א קוויטשעדיגן טאן, און וואס טוען דא אין דעם אנשטאלט די דרײַ און נײַנציק יונג-פרויען?

אין דעם אַנשטאַלט וועלן אויך צוגעשטעלט ווערן שטאַרקע געטראַנקען, דו, יודין, פֿרוי דירעקטאָרן, ביסט פּערזענלעך פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר דעם, אַז די יונגפֿרויען זאָלן זײַן געהעריק צוגעגרייט פֿאַר דעם גרויסן כּבֿוד, וואָס וועט זיי צוגעטיילט ווערן, האָסט פֿאַרשטאַנען, יודין? די דירעקטאָרן האָט זיך אַ װאַקל געגעבן, אַ װאַקל אױף רעכטס, אַ װאַקל אױף לינקס, און װען זי האָט געהאַלטן בײַם פֿאַלן, האָט זי פּלוצלינג צוריק געפֿונען איר גלײַכגעװיכט, װאָס זי האָט אַ װײַלע געהאַט פֿאַרלױרן, איז שטײן געבליבן אױף די פֿיס, האָט אױפֿגעהױבן דעם קאָפּ, איר פּנים איז איצט געװען װײַס, פֿאַרשטאַרט, אירע ליפּן פֿאַרשמאַכט, פֿאַרצערט און פֿאַרשלאָסן. נאָר אירע ביר-ברוינע אויגן, טיף אַרײַנגעזעצט אין די אויגן-לעכער, זענען גרעסער געוואָרן און האָבן אַרויסגעזעצט אין גרויסע, אָנגעשוואָלענע באַלמעס פֿון די ראַנדן אַרויס, און זיי האָבן געקוקט מיט אַ שטומען בליק אין דעם לייטענאַנטס פּנים. איר בליק האָט געזוכט זײַנעם, האָט אים געפֿונען, און אָנגעהעפֿט אין זײַן בליק, האָט זי געקוקט און געשוויגן. פֿאַרשטאַנען, יודין? די פרוי האט געשוויגן, ענטפערן האט דער לייטענאנט זיך אויפגעהויבן פון ארט, די פרוי האט געשוויגן. דער לייטענאנט האט גענומען דעם רעוואלווער און צוגעגאנגען צו די פרוי און האט צוגעשטעלט דעם רעוואלווער צו די ברוסט, ענטפערן, איך וועל מיינע יונגפרויען געהעריג צוגרייטן פאר דעם גרויסן כבוד וואס וועט זיי צוגעטיילט ווערן, האט די פרוי איבערגעחזרט דעם לייטענאנט'ס ווערטער און געקוקט מיט אירע גרויסע אַרױסגעזעצטע אױגן אין דעם װײַטן, טיפֿן, שטומען חלל אַרײַן. דאָס איז אַלץ פֿאַר הײַנט, האָט דער לײַטענאַנט געזאָגט, האָט צוריקגעלײגט דעם רעװאָלװער אין שײד, האָט גענומען די שפּיץ-רוט און פֿאַרלאַנגט די ביוראָ פֿון דעם אַנשטאַלט בנות-יעקבֿ. די בנות-יעקבֿ זענען געװען פֿאַרזאַמלט אין דעם גרױסן זאַל פֿון הױז, אַלע דרײַ און נײַנציק מײדלעך פֿון צוועלף ביז אַכצן יאָר,

דערפאר איז איהר קאפ געווען באהאנגען מיט א שווארצן שלייער, פאר איהר האבן געברענט צוויי ליכט אין לייכטער וואס מען האט באנוצט פאר ליכט צינדן לכבוד שבת. זי האט נישט בעדארפט זאגן קיין ווארט. אלע פון די עלסטע ביז די יונגסטע האבן געוואוסט אז דאס וואס זיי האבן זיך דערויף געריכט יעדן טאג איז ענדליך געשעהן. עס איז געווארן רעאל, וואר. עס שטייט פאר זייערע אויגן, זיי מוזן עס זען און באשליסן ווי זיי זאלן זיך האלטן וואס צו טון, און זיי האבן אלע געוואוסט וואס זיי האבן צו טון, יעדערע פון זיי האט געטראכט וועגן דעם פאר זיך, אין דער שטיל, דורך די חדשים און די יארן פון די דייטשישע באזעצונג. טיילמאל האט מען זיך געסודעט וועגן דעם אויפן אויער, אויף די געלעגערס ביינאכט, צום מערסטן האט מען עס פארשוויגן, איצט איז מען זיך צונויפֿגעקומען אויפֿן רוף דער דירעקטאָרין, אויסצוהערן די דירעקטאָרין, וואָס מען האָט צו טאָן, צו הערן דאָס וואָרט אַרויסגערעדט אָפֿן, וואָס יעדער האָט געטראַכט פֿאַר זיך אין דער שטיל. אַ לאַנגע וויילע האָט געהערשט אַ געדיכטע שטילקייט. דירעקטאָרין און שילערינס האָבן געקוקט איינס אויפֿן אַנדערן לאַנגע מינוטן אין שווײַגן. נישט די דירעקטאָרין, און נישט די מיידלעך האבן געוואגט דאסמאל צו שטערן די הייליגע שטילקייט וואס האט געהערשט אין זאל. קיינער האט נישט געוואגט צו שטערן די שטילקייט אפילו מיט א שלוכץ אדער מיט א קרעכץ, נאר מען איז געשטאנען איינס קעגן אנדערן, שילערינס און לערערין, און מען האט געקוקט איינס אויפן אנדערן. דערנאך איז די דירעקטארן צוגעגאנגען צום שווארצן טאוול אויף די פלאטפארמע, האט גענומען דאס שטיקל קרייד פון לייסטל און האט באוועגנדיג לאנגזאם די האנט אויסגעשריבן אויפן טאוול די צוויי העברעאישע ווערטער קידוש השם. ערשט דעמאלט האט די דירעקטארן געפונען איר לשון און האט זיך אנגערופן מיטן געוויינליכן טאן פון איר ליינען א לעקציע, די היינטיגע לעקציע וועט זיין איבער דעם ענין קידוש השם, און זי האט גענומען רעדן. קידוש השם איז איינע פון די גרעסטע מצוות וואס איז אונז געבאטן געווארן פון די תורה. מיר דארפן נישט זוכן דעם קידוש השם, אבער ווען ער קומט צו אונז, טארן מיר אים נישט אויסמיידן, נאר מיר דארפן אים באטראכטן ווי די גרעסטע זכיה וואס גאט שיקט אונז מקיים צו זיין די הויכע מצוה. אזוי האבן אונז געלערנט די עשרה הרוגי מלכות און אלע אנדערע מארטירערס פון דער אידישער געשיכטע. גאט האט אונז געבאטן אז מיר זאלן אים ליב האבן מיט'ן גאנצן הארצן, מיט'ן גאנצן נפש. קידוש השם גיט אונז די געלעגנהייט צו דינען גאט מיט אונזער נפש. מיר טארן נישט מיט איין רגע צואיילן דעם קידוש השם פאר אונזער אייגענעם נוצן, אזוי ווי עס לערנט אונז דער תנא רבי עקיבא, ווען די תלמידים האבן געוואלט אראפנעמען די שוואם אנגעזאפט מיט וואסער וואס זיי האבן געהאט צוגעלייגט צו זיין גליענדיג הארץ כדי ער זאל זיך לענגער פייניגן, האט ער זיי נישט געלאזט, מחמת דאס לעבן ווי דער טויט איז נישט אין אונזערע הענט, אזוי מוזן מיר זיך אויך אויפפירן ווען די סכנה איז אזוי נאענט אז עס שטייט פאר די אויגן, ווי עס איז אין אונזער פאל האבן מיר א רעכט צו באנוצן זעלבסמארד כדי מיר זאלן נישט געשטעלט ווערן פאר א נסיון.

אז דארט ווי די סכנה שטעלט אונז אין א נסיון איז כדי מיר זאלן חלילה נישט שוואך ווערן, האבן מיר א רעכט אנצוטון זיך די מעשה בידיים, נישט צו ווארטן אז א שונא זאל דאס טון. די מעשה בידיים ווערט פאררעכנט ביי דעם רבונו של עולם ווי א קידוש השם, וואס מען איז מיט דעם מקיים די מצוות פון ואהבת את אדני בכל נפשך.

בקדושה ובטהרה, בנות יעקב, זייט איר גרייט מקיים צו זיין די מצוה פון קידוש השם בשמחה ובאהבה אן טענות, כדי קיין פגם זאל זיך נישט געפינען אויף אייערע נשמות ווען איר וועט קומען פארן כסא של כבוד. נעשה ונשמע האט זיך געהערט א שטיל מורמלען. נאָר פֿון דעם געמורמל אַרױס האָט זיך אױסגעטײלט אַ ביטער קינדעריש געיאָמער פֿון אײנער פֿון די גאָר יונגע מײדלעך אין די פֿאָדערשטע רײען. די דירעקטאָרן האָט אױפֿגעהערט װײַטער צו רעדן װעגן קידוש-השם, זי האָט זיך געװענדעט צום װײנענדיקן קינד, רבֿקה, קום אַרױף אַהער צו מיר. פֿון די פֿאָדערשטע באַנק האָט זיך אױפֿגעהױבן אַ שװאַרץ-באַלאָקטער קאָפּ פֿון אַ מײדל פֿון אַ יאָר צװעלף. זי האָט געהאַלטן איר קעפּל אין אַ זײַט, װי עס װאָלט מיד געװען צו זיצן אויף איר דינעם האַלדז און ווי אירע דינע פיסלעך וואָלטן נישט געקאָנט אויסהאַלטן איר קערפּל. זי איז שוואַך צוגעקומען צו די פּלאַטפֿאָרמע, די דירעקטאָרן האָט איר געהאָלפֿן אַרויפֿגיין און זיך אַוועקגעזעצט אויף אַ שטול נעבן זיך. רבֿקה, פֿאַר וואָס וויינסטו? פֿרעגט די דירעקטאָרן. איך האָב מורא צו שטאַרבן! כליפּעט דאָס קינד אין אירע הענטלעך אַריין. און צו לעבן האָסטו נישט מורא, רבֿקהלע? דאָס קינד האָט געשוויגן.

וואס מיר האבן געליינט און געלערנט וועגן זיי. אין דעם סם געפינט זיך א שטארקע דאזע מארפין, האט די לערערין דערקלערט דאס מער פאר די אנדערע תלמידות פאר די גרעסערע ווי פארן קינד. ווילסטו נישט זעהן דיין מאמע וועלכע איז פריער פון דיר אוועקגעגאנגען אויף יענע זייט און ווארט אויף דיר? יא, אוודאי וויל איך זעהן מיין מאמעשי, מאמעשי האט מיר געזאגט אז זי וויל מיך זעהן. פארוואס האסטו מורא צו שטארבן? ווייל איך ווייס נישט וואס דאס איז האט דאס קינד געזאגט שוין אן טרערן, נאר פארכאפט אין שרעק. און וואס דאס לעבן איז ווייסטו? יא איך ווייס. וואס איז עס? מען הרג'עט אויס אלע אידן. ניין רבקה'לע, עס איז נאך ערגער. יא איך ווייס עס. זיי פארברענען אידישע קינדער אין פייער אויוונס, וויינט דאס קינד.

ניין, לערער. אויב אזוי זאג איבער דאס ווארט וואס דיינע שוועסטער האבן געזאגט, נעשה ונשמע, און האבן מיט דעם אפגעגעבן געוויסע עדות אז זייערע נשמות זענען געשטאנען ביים בארג סיני ווען משה האט אראפגעבראכט די תורה פון הימל. נעשה ונשמע האט דאס קינד איבערגע'חזר'ט. איצט גיי צוריק רבקה'לע און זעץ זיך צווישן דיינע שוועסטער. רבקה'לע איז אוועק צו איר פלאץ אויף די באנק.

אויף די פלאטפארמע פאר די דירעקטארן האבן געברענט אויפן טיש די צוויי ליכט אין די לייכטער וואס זענען געהאלטן געווארן אין אנשטאלט פאר שבת בענטשן. אויפן טיש איז אפן געלעגן אויף א שטיקל פאפיר אנגעשאטן א ווייסער פראשעק, אזוי האט יעדע בתולה אויף איר שטענדער געפינען אן אפענעם סידור און א ווייסן פראשעק אנגעשאטן אויף א שטיקל פאפיר. דער גרויסער זאל איז טינקל געווען,

טעכטער פֿון יעקבֿ, מיר װעלן אָנהײבן װי תּמיד מיט מה טובו אוהליך יעקבֿ, און די דירעקטאָרין האָט מיט איר העל-זינגעדיקע שטימע פֿאָרגעלײגט דעם אָנהײב פֿון דאַװענען. די מײדלעך האָבן נאָכגעזאָגט נאָך איר. איצט װעלן מיר אַלע זינגען צום לעצטן מאָל דעם הימען פֿון ייִדישן פֿאָלק, אַדון עולם אַשר מלך. די מײדלעך האָבן געזינגען דעם אַדון עולם.

גאָט איז מײַן פּאַסטעך, מיר װעט גאָרנישט פֿעלן, אױף גרינע לאָנקעס פֿירט ער מיך. איצט, טעכטער פֿון יעקבֿ, װעלן מיר צוזאַמען װידער זאָגן, זאָגט מיר נאָך װאָרט בײַ װאָרט, חטאָתי, עװיתי, פּשעתי. איצט װעלן מיר זיך אױפֿהײבן און װעלן דרײַ מאָל איבערחזרן שמע-ישׂראל. די מיידלעך האבן זיך אויפגעהויבן פון זייערע ערטער און האבן דריי מאל איבערגעחזרט שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, איצט וועלן מיר זיבן מאל איבערחזרן אדוני הוא אלהים. די דירעקטארין האט אנגעפירט און די מיידלעך האבן אפגעענטפערט אדוני הוא אלהים. איצט וועלן מיר טעכטער פון יעקב איבערחזרן דעם ואהבת את אדוני בכל לבבך ובכל נפשך. די מיידלעך האבן איר נאכגעזאגט. איצט בנות יעקב איז געקומען דער הייליגער מאמענט פון קידוש השם. מיר וועלן א ברכה מאכן איבער די מצוה און מיר וועלן שהחיינו מאכן, זאגט מיר נאך ווארט אין ווארט, געלויבט ביסטו גאט אונזער קעניג פון די וועלט, וואס דו האסט אונז געהייליגט מיט דיינע מצוות און האסט אונז מזכה געווען צו שטארבן פון דיין נאמען וועגן. די מיידלעך האבן איר נאכגעזאגט, געלויבט ביסטו גאט אונזערע קעניג פון די וועלט, וואס מיר האבן דערלעבט און זיך דערהאלטן ביז צו אט דער צייט. די דירעקטארין האט גענומען דעם ווייסן פראשיק וואס איז געלעגן פאר איר ביים סידור, האט אויפגעהויבן דאס פאפירל אזוי אז אלע זאלן עס זען, האט עס צוגעלייגט צום מויל און פארמאכט די אויגן, א גרויסן שלונג געטאן, די טעכטער האבן איר נאכגעטאן, א מינוט איז שטיל געווען, האבן אלע מקיים געוועהן די מצוה פון קידוש השם האט די דירעקטארין געפרעגט, אלע האבן שוואכע שטימען אפגעענטפערט, זיצט רואיג אויף אייערע ערטער, באוועגט זיך נישט, פארמאכט די אויגן, מיט זיך אנשליסן אין דער אנדערע וועלט וואס מיר גייען אהין, דער סם וועט אנהייבן ווירקן אין א פאר מינוט, איר וועט זעהן וויזיעס,

איך זעה נאר ליכט אין ליכט, שא איצט דא שמעק איך עפעס, אוי וואס פאר א גיטע ריח איז, פונקט אזויווי מען וואלט היי געשניטן אויף די לאנקע. דערצייל אינז ווייטער רבקה'לע דערצייל, איצט הער איך שפילן ווי פלייטלעך וואלטן געשפילט אויף א חתונה, אזוי דין אין אזוי שטיל שפילן די פלייטלעך, אין יונגלעך זינגען אויך, אוי אזא מאראליש געזאנג, פונקט אזויווי אין שול צו כל נדרי. דערצייל אונז ווייטער רבקה'לע דערצייל. אוי איצט בין איך אויף א גרינע לאנקע, אוי מאמעלע ס'איז אזוי גרין, איך האב נאך קיינמאל נישט געזעהן אזא גרינקייט, אזא שטילע גרינקייט, און בלימעלעך וואקסן אויף די לאנקע, איך רייס מיר אפ איינס, רייס מיר אפ צוויי, ווייסע און געלע מאי בלימעלעך וואקסן, און ביימער שטיין, אזעלכע הויכע מיט אזויפיל צווייגן, איך הער פייגעלעך צוויטשערן צווישן די צווייגן. שאַ, וואָס איז דאָס? שעפּסעלעך פּאַשן זיך, אַזעלכע קליינטשיקע, אוי, מאַמעלע לעבן, אַזעלכע ווייסע, ווי זיי וואָלטן ערשט נאָר-וואָס געוואַשן געוואָרן. סטאַדעס שעפעלעך, אונטער יעדן בוים און פּאַסטעכער פילן, פיטערן זיי און שפּילן אויף פייפעלעך,

אוי עס שמעקט אזוי מיט כלערליי גוטע ריחות, ווי דער טאטע וואלט הבדלה געמאכט, זי ווינקט צו מיר, קום אריין! די מוטער שרה זעהט דאס קינד, לאמיר זיך אלע בייגן פאר איר, רופט די דירעקטארן, שאַ, דארט גייט א פרוי א הויכע, זי איז אזא שיינע, און איר האר זענען פארדעקט מיט א גלאנציגן טוך ביז טיף אין איר אויגן אריין,

אַן אײביקן געראַנגל פֿירן זײ, דאָך פֿון אײן בױך זענען זײ אַרױסגעקומען, און אײן מוטער פֿירט זײ בײַ די הענט, זאָגט די דירעקטאָרן אין אַ שװאַכן טאָן פֿאַר זיך. דערצײל, שװעסטערל, װאָס זעסטו איצט? איך זע אַ פֿרױ מיט קינדער אַרומגערינגלט, גײט אָפּ אין אַ געצעלט אין אַ זײַט, װי זי װאָלט פֿאַרשעמט געװען, אײנע אַלײן. אונדזער פֿאַרשעמטע מוטער לאה, די מוטער פֿון זעקס שבֿטים, זעט דאָס קינד, זאָגט די דירעקטאָרן, איצט זעה איך א פרוי אינגאנצן אין ווייסן אנגעטון, און א לאנגע ווייסע שלייער שלעפט זיך נאך אירע טריט, זי איז אזוי הויך און שיין, אוי מאמעלע קרוין איך האב נאך קיינמאל נישט געזעהן אזא שיינע אידישע פרוי, ווי א אידישע מלכה זעהט זי אויס, א שבת קרוין לייכט אויף איהר קאפ, און זי גייט אזוי שטאלץ און רואיג, אוי ווי זי שטעלט די טריט, אבער וואס איז דאס, מאַמעלע קרוין, די פֿרױ װײנט אַזױ, זי איז אַזױ שײן און זי װײנט, די טרערן רינען פֿון איר אױגן װי זי גײט אַזױ, די טרערן רינען פֿון איר אױגן װי צװײ קלײנע שטרעמעלעך און פֿאַלן אױף אירע נאַקעטע פֿיס. אױ, מאַמעלע קרוין, פֿאַר װאָס װײנט די ייִדישע מלכּה אַזױ? זעט בנות יעקבֿ װער עס קומט אײַך אַנטקײגן, רחל מבֿכּה על בניה, לאָמיר זיך טיף נײגן פֿאַר איר. אין איצט איז אזוי שטיל מאמע לעבן איך האב אזוי מורא עס איז אזוי שטיל ווי אין שול פאר נעילה ווי די זון וואלט אין א שווארצן שלייער געווען איינגעהילט אין זי שיינט דורך דעם שווארצן שלייער ארויס אין אזא מאראלישקייט קומט איבער די גאנצע וועלט איך ציטער אזוי איך האב אזוי מורא לערערין האלט מיך צו ביי די האנט די פרוי קומט ארויס איינגעהילט אין אזא געדיכטן שווארצן שלייער אוי מאמע לעבן איך האב נאך קיינמאל נישט געזעהן אזא פרוי, זי איז אזוי הויעך העכער פין אלע מענטשן און זי איז אזוי טיף פארשלייערט אין שווארצן, איהר פנים שטראלט דורך די שווארצע שלייער מיט אזא ליכט ווי עס וואלט געווען פין לויטער הימל, אוי איך קען נישט אריינקוקן אין איהר פנים מיינע אויגן ווערן פארבלענדט איך מיז זיי צושליסן איך קען מער גארנישט זעהן, איך פיל נאר ווי די שטראלן ליכט וואס שלאגן פין איהר פנים פאלן אויף מיר, און זיי ווארעמען מיך, זיי נעמען מיך ארום, או, זיי באצווינגען מיך, ווי צעבערס וואסער וואלטן זיך געגאסן איבער מיר, און עס איז מיר אזוי גוט, איך האב פליגל באקומען, מאמע לעבן, איך האב פליגל באקומען, איך קען פליען, דאס האט די פרוי געמאכט אז איך זאל קענען פליען, אירע שטראלן, און עס איז אזוי ליכטיג ארום מיר, איך באד זיך אין ליכטיגע טייכן, איך בין אויפן הימל, איך פלי פון וואלקן צו וואלקן, אין ליכטיגע טייכן שווים איך, דורך ליכטיגע וואלקנס פלי איך, בלייבט מיר געזונט אלע, איצט פלי איך אוועק, דארט אויף יענעם וואלקן שטייט מיין מאמעלע אין האלט די הענט אויסגעשטרעקט צו מיר, אין איך פלי צו איר, איך אויך, איך אויך, אין איך אויך, איך האב אויך פליגל באקומען, זעט ווי שיין איך שווים, זעט דורך די ליכטיגע טייכן שווים איך אדורך, און איך פלי און פלי און פלי, מאמע, מאמע, מאמע, פון אלע זייטן פון דעם גרויסן טונקעלן זאל האבן זיך געטראגן אפגעריסענע שוואכע מיט לעצטע כוחות רופנדיגע שטימעס, מאמע, מאמע, מאמע, ביז עס זענען אויסגעגאנגען איינע נאך די אנדערע די דרײַ און נײַנציק אידישע בתולות.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,